בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף ק"ז, מיר הייבן אן דף ק"ז, עמוד א', אויבן ביי די משנה, די נייע פרק, איז אזוי, די קומענדיגע משנה, די קומענדיגע פרק, גייט דן זיין בדיני מיאון, מיאון האבן מיר שוין געזען, אז טאמער די טאטע פון א מיידל שטארבט א מיידל בלייבט איבער א יתומה, וואס מן התורה קען מען איר מער נישט מקדש זיין, ווייל ווילאנג די טאטע האט געלעבט האט ער געקענט, אבער די טאטע איז געשטארבן, איז שוין נישט דא קיין עצה, נאר וואס חז"ל האבן מתקן געווען, כדי מען זאל זיך נישט פירן הפקר'דיג מיט די מיידל, האבן זיי מתקן געווען אז ס'איז יא דא אן אופן איר מקדש צו זיין, ס'טייטש איר ברידערס און איר מאמע קענען איר אויך מקדש זיין, אבער א דרבנן'דיגע קידושין, און טאמער זי וועט וועלן, וועט זי עס קענען אפזאגן, זי וועט קענען מאכן א מיאון, אזוי האבן מיר געזען די דין, דאס איז די נארמאלע אופן פון מיאון, ס'איז אויך דא אן אנדערע אופן וואס ווערט גערופן, יתומה בחיי האב, ס'טייטש טאמער א טאטע נעמט קידושין פארן טאכטער ער איז זי מקדש, און שפעטער קריגט זי א גט, קען דער טאטע עס נישט טון נאכאמאל, אבער וואס דארט איז אויך געזאגט געווארן די תקנת חז"ל אז די טאטע קען עס טון אבער דרבנן'דיג, ס'טייטש די צווייטע מאל איז עס דרבנן'דיג, און דארט איז אויך דא מיאון, איז אויף דעם מיאון רעדט דא די משנה, זאגט די משנה בית שמאי אומרים, אין ממאנין אלא ארוסות, בית שמאי האלטן אז מיאון העלפט נאר ביי אן ארוסה, ברגע וואס א מיידל האט חתונה געהאט שוין העלפט שוין נישט קיין מיאון אפילו זי איז נאך א קטנה, ובית הלל אומרים בית הלל קריגן זיך און זיי זאגן ארוסות ונשואות, א מיידל קען אויך ממאן זיין נאך די נישואין, ווייטער זאגט די משנה א צווייטע מחלוקת בית שמאי בית הלל, בית שמאי אומרים בבעל, בית שמאי האלטן אז מיאון קען מען נאר פאר א מאן, אבער וואס איז טאמער די מאן איז געשטארבן און יעצט דארף מען איר מייבם זיין, דא האלטן די בית שמאי וועט שוין נישט העלפן קיין מיאון, ובית הלל אומרים, בבעל וביבם, מען קען אויך ממאן זיין פארן יבם, נאך א מחלוקת זאגט די משנה, בית שמאי אומרים, בפניו, אז טאמער די מיידל וויל ממאן זיין דארף עס זיין פארן מאן, ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו, אפילו אז ער איז נישט דארט קען זי אויך ממאן זיין, נאך א מחלוקת זאגט די משנה, בית שמאי אומרים, בבית דין, בית שמאי זאגן אז די מיאון דארף זיין אין בית דין, ובית הלל אומרים, בבית דין ושלא בבית דין, און ווי מען וועט זען אין די גמרא עס מיינט נישט טאקע שלא בבית דין, אוודאי דארף זיין א בית דין אבער עס דארף נישט זיין א בית דין מומחים וועלן מיר שוין זעהן ווייטער זאגט די משנה נאך א מחלוקת אמרו להם בית הלל לבית שמאי בית הלל האבן געזאגט צו די בית שמאי ממאנת והיא קטנה אפילו ארבע וחמש פעמים אז א מיידל קען ממאן זיין אפילו פיר פינף מאל ס'טייטש ס'איז נישט קיין נפקא מינה וויפיל מאל וויפיל מאל מען וועט איר מקדש זיין אזויפיל מאל וועט זי קענען ממאן זיין אמרו להם בית שמאי האבן בית שמאי זיך געקריגט אויף דעם און זיי האבן געזאגט אין בנות ישראל הפקר, ס'איז א הפקר'דיגע זאך, ס'איז א ענין פון פריצות, יעדן טאג האט זי א צווייטע מאן און זי איז ווייטער ממאן, נאר וואס דען, זאגן די בית שמאי אלא ממאנת, זי קען איין מאל ממאן זיין, און נאכדעם וממתנת עד שתגדיל, דארף זי ווארטן ביז זי וואקסט אויף, ס'טייטש די צווייטע מאל קען מען איר מער נישט מקדש זיין, נאר זי ווארט ביז זי ווערט גרויס, ותמאן ותנשא, און מ'איז איר ממאן און נאכדעם קען זי חתונה האבן. איי ווי קומט עס דא אריין ס'טייטש ותמאן ותנשא? זי האט דאך שוין ממאן געווען אזוי ווי מ'האט פריערט געזען ממאנת און ממתנת. עמיר זעהן רשי שמועסט אויס אז מ'עט שוין זעהן די גמרא וואס איז פשט אין דעם. זאגט די הייליגע גמרא. מ'האב מיר געזען די משנה, די ערשטע מחלוקת בית שמאי בית הלל איז בית שמאי זאגן מיאון העלפט נאר ביי ארוסה, און בית הלל זאגן ס'העלפט אויך ביי נשואה. גיימיר זעהן אין די גמרא פינף מהלכים פינף הסברים אין די מחלוקת אין בית שמאי ובית הלל זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל מאי טעמא דבית שמאי וואס איז די טעם אז בית שמאי האלטן אז ביי א נשואה קען מען מער נישט ממאן זיין זאגט רב יהודה אמר שמואל לפי שאין תנאי בנישואין מען רעדט נישט דא פון א קטנה א געהריגע גדולה אן ערוואקסענע פרוי העלפט נישט קיין תנאים ביי נישואין ס'טייטש אלע תנאים וואס מען מאכט וואס א מאן קען מאכן מיטן פרוי דאס איז נאר ביי אירוסין ביי קידושין איין מאל איז שוין דא נישואין, איין מאל ער וואוינט שוין מיט איר, איז ברגע וואס ער וואוינט מיט איר איז ער שוין מוחל אויף אלע תנאים, און במילא איז דא א כלל ס'איז נישט דא קיין תנאים ווען ס'קומט צו נישואין, און פארדעם זאגט רב יהודה אמר שמואל, ואי נשואה תמאן, אתי למימר יש תנאי בנישואין, ס'טייטש טאמער מ'עט לאזן א קטנה ממאן זיין אפילו נאכן חתונה, אפילו נאך די נישואין, איז מענטשן עם הארצים וואס עלן דאס צוזעהן, עלן מאכן א פשעטל אז נישט פשט ז'האט ממאן געווען, נאר אוואדע איז דא געווען א תנאי און די תנאי איז נישט נתקיים געווארן און דערפאר איז זי אוועק געגאנגען פונעם מאן, איז וועלן די עם הארצים זאגן אז מען קען מאכן א תנאי אין נישואין כדי דאס זאל נישט געשעהן, זאגן די בית שמאי האבן חכמים נישט געלאזט ממאן זיין נאך נישואין, נאר ארוסה קען ממאן זיין, איי פרעגט די גמרא, נכנסה לחופה ולא נבעלה, מאי איכא למימר, פשט די הסבר וואס רב יהודה אמר שמואל האט מסביר געווען איז זייער גוט, ביי א פרוי וואס האט שוין חתונה געהאט, אבער טאמער ס'איז נאר געווען א חופה, לכאורה זאל זי קענען ממאן זיין, אין די משנה האמיר נישט געזען אזוי, אין די משנה האמיר געזען בית שמאי זאגט נאר ארוסה קען ממאן זיין, איז משמע אז טאמער ס'שוין געווען א חופה איז צו שפעט, איי פארוואס? יעדער לכאורה האלט אז נאך א חופה העלפט נאך א תנאי, ווייל ווי מ'האט מסביר געווען די איינציגסטע סיבה פארוואס ס'העלפט נישט א תנאי נאך א חתונה איז ווייל ברגע וואס די מאן וואוינט מיט די פרוי איז ער מוותר אויף אלע תנאים, אבער נאך א חופה אויך? זאגט די גמרא יא, לפי שאין תנאי בחופה, ס'העלפט טאקע נישט קיין תנאי נאך א חופה, און ממילא ווייטער א גזירה כדי מ'זאל נישט פארמישן די קטנה מיט א גדולה מענטשן זאלן זיך נישט איינרעדן אז ס'העלפט א תנאי נאכן חופה קען מען שוין נישט ממאן זיין נאכן חופה. איי פרעגט די גמרא מסר האב לשלוחי הבעל מאי איכא למימר ברגע וואס די טאטע געבט איבער די מיידל צו די שלוחי הבעל איז לויט די בית שמאי קען מען מער נישט ממאן זיין ווייל זי הייסט מער נישט קיין ארוסה פון די צווייטע זייט א תנאי ביי אזא אופן עט חל זיין, און וואס איז דא די גזירה? ענטפערט די גמרא לא פלוג רבנן, ס'טייטש א לא פלוג, חזל האבן נישט מחלק געווען, נאר חזל האבן געמאכט א גלאטע תקנה, אז כל עוד וואס זי איז אן ארוסה, וואס ביי א ארוסה העלפט א תנאי, העלפט אויך א מיאון, אבער נאכדעם וואס זי איז שוין נישט קיין ארוסה, סיי טאמער ס'איז מסר האב לשלוחי הבעל, סיי טאמער א חופה, סיי טאמער נשואה, אלעמאל זאגן חזל אז היות וואס בדרך כלל העלפט נישט קיין תנאי, העלפט אויך נישט קיין מיאון. דרך אגב, רש"ש רעדט אויס אז וואס פשט מסר האב לשלוחי הבעל מיאון, נארמאל איז דאך נישט דא ווען ס'איז מסר האב, וואלט געדארפט שטיין מסר האח צו מסרה האם, ווייל ס'רעדט זיך דא פון א דרבנן'דיגע קידושין, זאגט טאקע רש"ש לאו דווקא, ס'מיינט נישט דווקא די מסר האב. על כל פנים האבן מיר מסביר געווען די בית שמאי. ווייטער וואס האלטן די בית הלל? ובית הלל, מידע ידעי דנישואי קטנה דרבנן נינהו, בית הלל האלטן אז יעדער ווייסט אז דא איז נישט געווען קיין תנאי, יעדער ווייסט אז די סיבה וואס די מאן און די פרוי האבן זיך אפגעטיילט איז אלס מיאון, און ממילא איז נישט דא דא וואס גוזר צו זיין. דאס איז איין הסבר אין די מחלוקת בית שמאי בית הלל. ברענגט די גמרא א צווייטע הסבר, רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו טעמא דבית שמאי, לפי שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, א מענטש וויל נישט זיינע בעילות זאל זיין א בעילת זנות, און ממילא האבן די בית שמאי געהאלטן אז טאמער מ'עט לאזן פאר א מיידל אפלאזן ממאן זיין א חתונה נאך א נישואין נאכדעם וואס די מאן האט געוואוינט מיט איר, קומט אויס אז אלע בעילות ס'האט געוואוינט מיט איר זענען בעילות זנות, און א מאן וויל דאך נישט דאס זאל געשען, עט קיין איין מאן נישט נעמען אזא סארט קטטנה פאר א פרוי, ווייל ער עט נישט וועלן זיין בעילות זאל זיין א בעילת זנות, עט די גאנצע תקנת חזל צוגיין, ווייל חזל האבן דאך געוואלט מען זאל חתונה האבן מיט די מיידל, און דערפאר זאגן די בית שמאי האט מען גוזר געווען אז נאך נישואין קען די מיידל מער נישט ממאן זיין. איי פרעגט די גמרא, נכנסה לחופה ולא נבעלה, מאי איכא למימר, טאמער ס'איז נאר געווען א חופה נאכנישט קיין בעילה, נו וואס איז דא וואס חושש צו זיין, דא איז דאך נישט שייך קיין בעילת זנות, זאגט די גמרא פון דעסט וועגן, לא ניחא ליה דתיהוי חופה דאיסורא, א מענטש וויל אויך נישט א חופה דאיסורא, א חופה לשם בעילת זנות איז שוין אויך א פראבלעם פאר מענטשן, און ממילא ווייטער האבן חזל גוזר געווען אז היות וואס א מענטש וועט עס נישט וועלן, עט מען נישט וועלן חתונה האבן מיט א קטנה, כדי דאס זאל נישט געשען האבן זיי טאקע געזאגט אז נאך א חופה העלפט שוין נישט קיין מיאון, איי פרעגט די גמרא, מסר האב לשלוחי הבעל מאי איכא למימר, פארוואס זאגן די בית שמאי אז אפילו נאך ס'איז מסר האב, און מען האט פריערט געזען לאו דווקא מסר האב, צו די ברידערס האבן איבערגעגעבן די מאמע האט איבערגעגעבן, אבער על כל פנים פארוואס דעמאלטס זאגן אויך די בית שמאי אז ס'העלפט נישט קיין מיאון, דארט איז נישט דא קיין חשש פון בעילת זנות, זאגט די גמרא לא פלוג רבנן, ס'טאקע א לא פלוג, ובית הלל, וואס האלטן די בית הלל? אז כיוון דאיכא קידושין וכתובה, לא אתו למימר דבעילתו בעילת זנות, ס'טייטש היות וואס ווי נישט ווי, ס'איז דא קידושין וכתובה, ס'טייטש חזל האבן דאך מתקן געווען ס'איז דא א געהעריגע קידושין, ס'איז דא א כתובה, און ממילא עס קוקט אויס ווי א געהעריגע חתונה, אפילו טאקע למעשה צום סוף טאמער זי'עט ממאן זיין, איז די קידושין בטל און די כתובה איז בטל, אבער פון דעסט וועגן, דאס הייסט נישט א בעילת זנות, א מענטש האט נישט מורא פון דעם, און ממילא מעג מען אויך ממאן זיין נאך א נישואין, דאס איז א צווייטע הסבר די מחלוקת בית שמאי בית הלל, א דריטע הסבר זאגט די גמרא רב פפא אמר, טעמא דבית שמאי משום פירא, טעמא דבית הלל משום פירא, ס'איז אלץ וועגן די פירות נכסי מלוג, וואס די פרוי ברענגט אריין, און איז מסביר, טעמא דבית שמאי משום פירי, ווייל דאי אמרת נשואה תמאן, שמיט ואכיל להו מינה, דסוף סוף למיפק קיימא, ס'טייטש, נארמאל, וואס געשענט מיט פירות נכסי מלוג? די גוף באלאנגט פארן פרוי, דאס הייסט לאמיר זאגן א פרוי האט געהאט א פעלד, איז די גוף פון די פעלד, די קרקע, די קרן, די ביימער, אלעס באלאנגט פארן פרוי, די פירות גייט צו די מאן, דאס איז נארמאל, און ממילא. וואס וויל נארמאל א מאן זאל געשען מיט די פעלד? א מאן וויל אז די פעלד זאל זיין וואס בעסער און וואס געשמאקער כדי די פירות זאלן אויך זיין בעסער ער זאל הנאה האבן, דאס איז אונטער נארמאלע צושטענדן, וואס איז אבער דא? דא רעדט זיך ביי אן אופן וואס די פרוי איז א קטנה, איז דא זאגן די בית שמאי טאמער מען וועט לאזן פאר די קטנה ממאן צו זיין עט די מאן אלעמאל מאכן א חשבון אפשר מארגן עט זי מיר אפלאזן איז לאמיך אריינכאפן וואס איך קען, עט ער עסן פון די קרקע, עט צושטערן די קרקע, עט אפהאקן ביימער, ער העט טון וואס ער וויל ער העט מכלה זיין די גאנצע פארמעגן ווייל ס'גייט אים נישט אן, כדי דאס זאל נישט געשעהן זאגן די בית שמאי, האבן חזל געזאגט, נאך א חתונה און נאך א נישואין איז מער נישט דא קיין מיאון, און ביי אירוסין איז נישט שייך דער פראבלעם ווייל ביי אירוסין עסט דער מאן סייווי נישט פון די פירות נכסי מלוג און ממילא ביי אירוסין איז אוודאי יא דא א מיאון, ובית הלל, וואס האלטן די בית הלל פונקט פארקערט, זאגן די בית הלל אדרבה, כיוון דאמרת תמאן, היות וואס די מיידל קען יא ממאן זיין נאך א חתונה, איז פארקערט גאר, אשבוחי משבח להו די מאן העט משביח זיין די נכסים, ווייל סבר, ער העט מאכן א חשבון דאי לא, טאמער כ'ען נישט גוט קער נעמען דא פון די פעלד כ'על עס נישט גוט משביח זיין, עייצי לה קרוביה, ומפקי לה מינאי, עלן אירע קרובות איר אן עצה געבן זי זאל מיך אפלאזן, ער וויל דאך נישט זי זאל אים אפלאזן, און ממילא איז ער משביח די קרקעות איז משביח די נכסים, איז פארקערט גאר איז א גוטע זאך אז זי קען ממאן זיין, א פערדע הסבר אין די מחלוקת זאגט די גמרא, רבא אמר, היינו טעמא דבית שמאי, שאין אדם טורח בסעודה ומפסידה, ס'טייטש די טעם פארוואס די בית שמאי לאזן נישט ממאן זיין נאך א נישואין, איז ווייל היות וואס א חתונה קאסט אסאך געלט, א נישואין קאסט אסאך געלט, נו, טאמער א מיידל העט קענען ממאן זיין נאך א נישואין, העט קיין איין מאן נישט וועלן חתונה מיט איר, ווייל ער העט אלעמאל מורא האבן כ'וועל מאכן א שיינע חתונה, און די נעקסטע טאג העט זי ממאן זיין. כדי דאס זאל נישט געשעהן, זאגן די בית שמאי, האבן חזל מתקן געווען, אז נאך נישואין קען מען נישט ממאן זיין. ובית הלל, בית הלל זאגן ניין, ס'איז נישט קיין חשש, ווייל תרוייהו ניחא להו כדי דליפוק עלייהו קלא דאישות פאר ביידע סיי פאר די מאן סיי פאר די פרוי איז זייער ניחא ס'איז זייער געשמאק פאר זיי אז ס'גייט ארויס א קול אז זיי האבן חתונה געהאט און ממילא אפילו ס'קען טאקע צאמפאלן די שידוך אפילו די חתונה קען צום סוף זיין אומזינסט פון דעסטוועגן פאר די מאן איז ניחא פאר די פרוי איז ניחא דארף מען נישט חושש זיין אז קיינער העט נישט וועלן חתונה האבן מיט מיידלעך מיט די קליינע מיידלעך זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען די משנה די צווייטע מחלוקת בית שמאי אומרים בבעל ובית הלל אומרים בבעל וביבם דאס הייסט בית שמאי האלטן אז די מיידל קען נאר ממאן זיין איר מאן אבער א יבם נישט און בית הלל זאגן א יבם אויך זאגט די גמרא אמר רבי אושעיא זאגט רבי אושעיא ממאנת למאמרו ואינה ממאנת לזיקתו פשט אזוי אזוי ווי מען העט שוין זען אוודאי איז רבי אושעיא מודה און יעדער איז מודה אז די בית הלל זאגן וואס זיי זאגן ס'טייטש דאס איז קלאר אז בית הלל זאגן אז א יבם קען זי ממאן זיין, און ממילא איז גאנץ קלאר אז א מיידל קען ממאן זיין איר מאן, און טאמער איר מאן העט שטארבן און די ברודער העט איר מייבם זיין, איז קלאר זי קען מייבם זיין פארן ברודער, נאר וואס די שאלה איז וואס טוט זיך אינצווישן, וואס טוט זיך נאכדעם וואס איר מאן איז געשטארבן אבער מען האט איר נאכנישט מייבם געווען, איז דא זאגט רבי אושעיא אזוי, טאמער איינער פון די ברודערס האבן געמאכט א מאמר, איז די מאמר קען זי ממאן זיין, זי קען אוועק נעמען די מאמר, זי קען ממאן זיין די מאמר, זי וועט נישט דארפן האבן א גט, אבער די זיקה, דאס קען זי נישט ממאן זיין, פשט א פרוי קען נישט זאגן איך בין ממאן די זיקה במילא דארף מען מיר נישט חולץ זיין נישט מייבם זיין, אויף זיקה העלפט נישט קיין מיאון. אמר רב חסדא, איז רב חסדא מסביר מאי טעמא דרבי אושעיא, וואס טאקע פשט פון דעם, איז ער מסביר אזוי, מאמר דמדעתה מציא עקרא, זיקה דבעל כרחה לא מציא עקרא, ס'טייטש מאמר וואס זי איז מסכים מען זאל מאכן מיט איר מאמר ס'איז מדעתה, דאס קען זי ממאן זיין, אבער זיקה איז בעל כרחה, נישט זי טוט דאס, ס'קומט אליין, ס'געשענט אליין, דאס קען זי נישט ממאן זיין. איי פרעגט די גמרא, ס'קען נישט זיין דאס די הסבר, ווייל והרי ביאה דבעל כרחה, לאמיר זאגן די ברודער האט איר מייבם געווען, און יבום האמיר דאך געזען איז אויך בעל כרחה, מ'לערנט ארויס פון א פסוק, שטייט אין פסוק יבמה יבא עליה, איז משמע אפילו בעל כרחה, און פון דעסט וועגן וואס האמיר געזען וואס האלטן די בית הלל ומציא עקרא אז די מיידל קען ממאן זיין די יבם אפילו עס איז געווען בעל כרחה, איז ווייטער וואס איז פשט רבי אושעיא פארוואס קען א מיידל נישט ממאן זיין א זיקה, אלא נאר, איז די גמרא מסביר, ווייל ביאה ומאמר דהוא קעביד מציא עקרא, סיי ביאה, ס'טייטש סיי יבום, און סיי מאמר וואס ביידע זענען תלוי אין די מאן, די מאן מאכט דאס, דאס קען די פרוי ממאן זיין אפילו ס'איז בעל כרחה, אבער די פרוי קען עס ממאן זיין. זיקה ווען ס'קומט צו זיקה, דרחמנא רמא עלה, וואס די תורה מאכט עס, דאס לא מציא עקרא, קען א מיידל נישט ממאן זיין, אזוי זאגט רבי אושעיא. עולא אמר, עולא קריגט זיך און עולא זאגט ממאנת אף לזיקתו, זי קען אויך ממאן זיין די זיקה, און זי איז ממאן טאקע און מ'דארף איר מער נישט מייבם זיין. מאי טעמא? פארוואס? ווייל נישואי קמאי קא עקרא, פשט ברגע וואס זי איז ממאן איז זי ממאן די ערשטע נישואין מיטן טויטן מאן, און ממילא די גאנצע נישואין איז אויס נישואין, און אז די נישואין איז אויך אויס נישואין איז אטאמאטיש די זיקה אויס זיקה, אזוי זאגט עולא, איתיביה רבא לעולא, פרעגט רבא צו עולא א קשיא,

חוץ פון דעם, ס'טייטש חוץ פון דעם וואס ראובן האט חתונה געהאט מיט זיין פלומעניקטע, האט ער נאך א פרוי, א צרה. יעצט שטארבט ראובן אן קינדער, איז שמעון וואלט בעצם דא געדארפט מייבם זיין איינע פון די צוויי פרויען, נאר וואס, איינע פון די פרויען, דאך זיין טאכטער, איז א ערווה, איז היות וואס איר קען ער נישט מייבם זיין, איז ער שוין אויך נישט מייבם די צרה, נאר וואס, דאס איז ביי דאורייתא'דיגע קידושין, אבער דא, וואס זיין טאכטער איז דאך געווען חתונה געהאט מיט ראובן נאר דרבנן'דיג, איז מן התורה, וואלט שמעון יא געדארפט דא מייבם זיין. און דערפאר זאגט דארט די משנה אז טאקע שמעון איז חולץ און איז נישט מייבם, ער איז חולץ פאר די צרה אבער ער איז נישט מייבם, פרעגט די גמרא ואמאי תמאן השתא ותעקרינהו לנישואי קמאי ותתייבם צרתה, פרעגט די גמרא וואס פעלט עס אויס? פארוואס מוז מען מאכן חליצה? ס'דא א בעסערע עצה, לויט עולא וואס מען קען ממאן זיין נאך די מאן איז טויט קען מען ממאן זיין די זיקה, זאל מען זאגן יעצט פאר די טאכטער פון שמעון צו ממאן זיין די זיקה, אטאמאטיש עט די חתונה וואס זי האט חתונה געהאט מיט ראובן ווערן אויס, און אז זי איז אויס פרוי פון ראובן, אטאמאטיש איז די צרה מער נישט קיין צרה אירע, קען יעצט שמעון מייבם זיין די צרה? זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין קשיא, צרת ערווה שאני, א צרת ערווה איז אנדערש, ס'טייטש אפילו אז נארמאל קען א פרוי ממאן זיין א זיקה, ביי א צרת ערווה איז אנדערש פארוואס? דתני רמי בר יחזקאל, אזוי האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, מיאנה בבעל, מותרת לאביו. ביבם אסורה לאביו, זאגט די ברייתא, טאמער א פרוי איז ממאן איר מאן, קען זי שפעטער חתונה האבן מיט איר מאנ'ס טאטע, פארוואס? ווייל ברגע זי האט געמאכט א מיאון, איז אויס קידושין, די גאנצע זאך איז נעקר למפרע, זי קען חתונה האבן מיט'ן געוועזענעם שווער, וואס איז אבער טאמער מ'האט איר מייבם געווען, ס'טייטש איר מאן איז געשטארבן אן קינדער מ'האט איר מייבם געווען, איז יעצט טאמער זי וועט ממאן זיין, עט זי נישט קענען חתונה האבן מיט'ן טאטן, פארוואס? אלמא, ווייל בשעת נפילה נראית ככלתו, ווייל דא איז אביסל אנדערש, דא ברגע וואס איר מאן איז געשטארבן און מ'האט איר מייבם געווען, הייבט שוין אן אויסצוקוקן די זאך דא עכט, ס'קוקט שוין ממש אויס כאילו זי איז טאקע געווען א פרוי פון די ערשטע און מ'האט איר טאקע געדארפט מייבם זיין, ווען באמת איז עס נישט אזוי, באמת די גאנצע זאך איז דרבנן'דיג, אבער היות וואס ס'קוקט אויס עכט, האט מען גוזר געווען אז זי טאר מער נישט חתונה האבן מיט'ן טאטן. איז די זעלבע זאך דא, הכא נמי, בשעת נפילה נראית כצרת בתו, פשט היות וואס מען פאלט ליבום איז דא הייבט עס שוין אן אויסצוקוקן עכט, קוקט באמת אויס די טאכטער פון שמעון דא אויס ווי אן ערווה, און די צרת הערווה קוקט אויס ווי א צרת הערווה, ממילא דא איז מען נישט מתיר פאר די טאכטער צו ממאן זיין און מיט דעם מתיר זיין די צרת הערווה. נישט דא אזא זאך, די צרת הערווה וועט קיינמאל נישט טארן חתונה האבן מיט שמעון. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב, האט רב געזאגט, און רב גייט דא ארויף אויף עולא כשיטת עולא, וואס עולא האט געזאגט מען קען ממאן זיין א זיקה, זאגט רב, מיאנה בזה, אסורה לזה, וואס איז טאמער די יבמה איז ממאן נאר איין ברודער, לאמיר זאגן די מאן איז געשטארבן אן קינדער, זי איז ממאן נאר איין ברודער, ס'איז דא אפאר ברודערס, איינס איז זי ממאן, פון דעסטוועגן זאגט רב ס'ארבעט נישט אזוי, זי האט ממאן געווען פאר איינעם, האט זי ממאן געווען פאר אלעמען. פארוואס? מידי דהוה אבעלת גט, אזוי ווי ביי א גט, בעלת גט לאו כיוון דאיתסרא לחד איתסרא לכולהו, הכא נמי לא שנא, פשט א פרוי א שומרת יבם וואס איינער פון די ברודערס געבן איר א גט, איז ברגע וואס איינס געט איר א גט, קען שוין קיינער פון די ברודערס איר נישט מייבם זיין, איז די זעלבע זאך דא זאגט רב, ברגע וואס זי איז ממאן פאר איינעם, איז שוין די מיאון חל אויף יעדעם, קיינער עט איר מער נישט טארן מייבם זיין. איז שמואל אמר, שמואל קריגט זיך, שמואל זאגט מיאנה בזה, מותרת לזה, זי קען ממאן זיין פאר איינעם, ס'טייטש די זיקה ווערט אויס זיקה פאר איינעם, און די אנדערע עט איר קענען מייבם זיין. ולא דמיא לבעלת הגט, ס'איז אנדערש ווי ביי א גט, ווייל בעלת הגט, הוא דקא עביד בה, ביי א גט, ווער מאכט דא, דער יבם, דער יבם געט א גט, אז דער יבם געט א גט איז עס חל אויף אלעמען, אבער הכא, היא קא עבדא ביה, דא מאכט זי עס, זי איז ממאן, דאמרה און זי זאגט, לא רעינא בך ולא צבינא בך, איך וויל דיך נישט איך דארף דיך נישט, בך הוא דלא רעינא הא בחברך רעינא, דיר וויל איך נישט, דיין ברודער וויל איך יא, און ממילא זאגט שמואל, ס'העלפט יא צו מאכן א מיאון פאר איינעם און נישט פארן אנדערן. רב אסי אמר, רב אסי א דריטע שיטה זאגט, מיאנה בזה, מותרת אפילו לו, טאמער זי איז ממאן פאר איינעם זאגט רב אסי, מעג זי שפעטער חתונה האבן מיט די איינער וואס האט ממאן געווען, פארוואס? זאגט די גמרא לימא כרבי אושעיא סבירא ליה, דאמר אינה ממאנת לזיקתו, קען דען זיין אז רב אסי האלט פונקט ווי רבי אושעיא אז א פרוי קען נישט ממאן זיין פאר א זיקה, און ממילא העלפט נישט איר מיאון נישט פאר איינעם נישט פאר קיינעם, און פארדעם אפשר זאגט רב אסי אז זי מעג חתונה האבן מיט די מאן וואס זי האט געמאכט א מיאון מיט אים? זאגט די גמרא ניין, בחד יבם הכי נמי דמציא עקרא, אוואדע איז רב אסי מודה אז טאמער ס'איז נאר דא איין ברודער קען זי ממאן זיין פאר דעם ברודער און די מיאון עט חל זיין, ווייל רב אסי איז אויך אוואדע מודה אז מ'קען ממאן זיין א זיקה, נאר וואס הכא בשני יבמין עסקינן, דאין מיאון לחצי זיקה, דא אז ס'איז דא מער פון איין ברודער, זאגט רב אסי דא העלפט אינגאנצן נישט קיין מיאון, ווייל מ'קען נישט מאכן א האלבע מיאון, מען קען נישט מאכן א מיאון אויף איינעם זאל נישט חל זיין אויפן צווייטן, אדער זי איז ממאן יעדעם אדער קיינעם נישט, און פארדעם זאגט רב אסי ביי אזא אופן, טאמער זי איז ממאן האלב, איז עס אינגאנצן נישט קיין מיאון, קען זי שפעטער חתונה האבן נתייבם ווערן צו דער וואס האט ממאן געווען. זאגט די גמרא, כי אתא רבין אמר רבי יוחנן, ווען רבין איז געקומען פון ארץ ישראל קיין בבל, האט ער נאכגעזאגט בשם רבי יוחנן, אז מיאנה בזה מותרת לאחין, אז טאמער א מיידל איז ממאן פאר איינעם מעג זי נאך אלץ חתונה האבן מיט די ברודערס, ולא הודו לו, און מען האט נישט מודה געווען צו די דין, פרעגט די גמרא, מאן לא הודו לו, ווער איז דער וואס האט נישט מודה געווען? אמר אביי, זאגט אביי רב, דאס איז רב, ווייל ווי מען האט פריערט געזען, רב האלט אז טאמער מיאנה בזה איז אסורה לזה, פונקט ווי א גט, קומט אויס אז רב איז נישט מסכים צו רבי יוחנן. רבא אמר, רבא זאגט אן אנדערע פשט, זאגט רבא ר' אושעיא, דאס איז ר' אושעיא וואס איז נישט מסכים צו רבי יוחנן, פארוואס? און ווי רש"י איז מסביר, ווייל וואס האט רבי יוחנן געזאגט, מי אנה בזה, מתירס לאחים, איז משמע דא אז ס'איז דא מער פון איין ברודער, ס'איז דא אפאר ברודערס, איז קען מען מדייק זיין אז אין הכי נמי, דווקא וואו ס'איז דא אפאר ברודערס, דארט זאגט מען מיאנה בזה מותרת לאחין, און מותרת לאחין, לויט די פשט איז נישט פשט פאר די ברודערס, מותרת לאחין מיינט זי מותר פאר יעדעם, די מיאון איז נישט קיין מיאון, פשט פארוואס ווייל רבי יוחנן האט געהאלטן פונקט ווי רב אסי, אז ווען ס'איז דא אפאר ברודערס אין מיאון לחצי זיקה, קען מען מדייק זיין א וואס איז טאמער ס'איז נישט דא אפאר ברודערס, ס'איז נאר דא איין ברודער, דארט אוודאי וועט רבי יוחנן מודה זיין אז ס'העלפט מיאון פאר איין ברודער, איין ברודער קען מען ממאן זיין, איז דאס איז אנדערש ווי רבי אושעיא, אויף דעם זאגט רבי אושעיא לא הודו לו, רבי אושעיא איז נישט מסכים צו דעם, ווייל רבי אושעיא האלט אז אפילו ווען ס'איז נאר דא איין ברודער, קען מען נישט ממאן זיין א זיקה, ואמרי לה, און ס'איז דא וואס זאגן אז ווער איז דער ולא הודו לו, דאס איז רב אסי, פארוואס? ווייל וואס האט רבי יוחנן געזאגט דא? מיאנה בזה מותרת לאחין, קען מען לכאורה מדייק זיין, אז דווקא פאר די אחין איז זי מותר, אבער פאר די אליין, פאר די מענטש אליין, פאר די ברודער אליין, וואס אים האט זי ממאן געווען, מיט אים, וועט זי נישט טארן חתונה האבן, ער וועט איר נישט טארן מייבם זיין, דאס איז אנדערש ווי רב אסי, ווייל ווי רב אסי האט געזאגט, אז ביי אן אופן וואס איז דא אפאר ברודערס, איז אין מיאון לחצי זיקה, קען מען נישט ממאין זיין נאר פאר איין ברודער, און ממילא קומט אויס, אז רב אסי איז דער וואס האט זיך דא געקריגט אויף ר' יוחנן, רב אסי איז דער וואס האט געזאגט לא הודו לו. ווי רש"י איז מסביר כל שכן רבי אושעיא וואס רבי אושעיא האלט סתם אזוי אז ס'העלפט נישט קיין מיאון ביי א זיקה. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר געזען אין די משנה בית שמאי אומרים אז בפניו די מיאון דארף זיין פארן מאן, און בית הלל האבן געזאגט בין בפניו בין שלא בפניו, ברענגט די גמרא א ברייתא תניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, אמרו להם בית הלל לבית שמאי, בית הלל האבן געזאגט צו די בית שמאי, והלא פישון הגמל, פישון איז געווען א נאמען פון א מענטש א גמל, ער האט געפירט קעמלעך, מיאנה אשתו שלא בפניו, זיין פרוי האט ממאן געווען שלא בפניו, און מען האט עס אנגענומען חכמים האבן עס אנגענומען, זעהן מיר אז א מיאון שלא בפניו העלפט, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, האבן בית שמאי געזאגט צו בית הלל ניין, אוודאי נארמאל העלפט נישט א מיאון שלא בפניו, נאר דארט ביי פישון איז געווען אנדערש, פישון הגמל במידה כפושה מדד, ער האט מודד געווען מיט א מידה כפושה, וואס טייטש דא א מידה, א כלי וואס אין דעם מעסט מען, איז מען קען מעסטן פון די אנדערע זייט, דאס איז א קרומע זאך, מען טאר עס נישט טון, מען דארף מעסטן די געהעריגע זייט. אז מען מעסט פון אונטן איז עס אסאך קלענער, און די זעלבע זאך דער פישון האט זיך נישט געפירט ריכטיג מיט זיין פרוי ווי מען וועט שוין זעהן, ער האט מכלה געווען איר נכסי מלוג, ער האט עס ממש אויפגעגעסן, ער האט צוגענומען די קרקע אליין, די קרן אליין, לפיכך פאר דעם האט מען אים געקנס'ט, און מדדו לו במידה כפושה, חזל האבן זיך געפירט אויך מיט אים נישט ריכטיג, און מען האט אנגענומען זיין פרוי'ס מיאון אפילו ס'איז געווען שלא בפניו, איי פרעגט די גמרא, מדקא אכיל פירי, פשיטא נשואה היא, אויב פשט אז ער האט געגעסן פון איר פירות פון איר נכסי מלוג, מוז זיין זי איז געווען חתונה געהאט, איז סתם אזוי וויאזוי שטימט עס מיט די בית שמאי, והאמרי בית שמאי נשואה לא ממאנה, בית שמאי זאגן דאך אז א נשואה איז נישט ממאן, ענטפערט טאקע די גמרא, תרי קיטרי עבדו ביה, צוויי קניפן האט מען געקניפט מיט אים, וואס טייטש טאקע ס'איז געווען א היוצא מן הכלל וואס חזל די חכמים האבן אים קונס געווען דעם פישון ווייל ער האט זיך נישט געפירט ווי עס דארף צו זיין האט מען זיך געפירט צוויי זאכן אנדערש ווי נארמאל סיי מען האט אנגענומען א מיאון שלא בפניו און סיי מען האט אנגענומען א מיאון נאך נישואין זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזען אין די משנה בית שמאי אומרים בפני בית דין און בית הלל האבן געזאגט בין בפני בית דין בין שלא בפני בית דין זאגט די גמרא תנן התם מיר האבן געלערנט אין א משנה החליצה והמיאונין בשלושה סיי חליצה און סיי מיאון דארף זיין פאר דריי דיינים, פרעגט די גמרא מאן תנא, ווער איז דער תנא וואס האלט אזוי, אמר רבה בית שמאי, דאס איז בית שמאי, אביי אמר, אביי קריגט זיך, זאגט אביי אפילו תימא, בית הלל, ס'קען אויך גיין לויטן בית הלל, נאר עד כאן לא קאמרי בית הלל, אלא דלא בעינן מומחין, מען דארף נישט קיין מומחין, מען דארף נישט קיין בית דין מומחין וואס האבן סמיכה פון משה רבינו, ס'דארף נישט זיין קיין שטארקע בית דין, אבל שלושה בעינן, אבער דריי, איז אוודאי די בית הלל אויך מודה אז מען דארף עפעס א בית דין, כדתניא, אזוי ווי מען האט געלערנט אין א ברייתא בית שמאי אומרים בפני בית דין, ובית הלל אומרים בפני בית דין ושלא בפני בית דין ואלו ואלו מודים שצריך שלושה יעדער איז מודה מען דארף דריי רבי יוסי בר יהודה ורבי אלעזר ברבי שמעון מכשירים בשנים זיי זענען אויך מכשיר מיט צוויי מען קען ממאן זיין ביי צוויי אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן הלכה כאותו הזוג אז די הלכה איז טאקע ווי די פאר אז צוויי אליין איז גענוג זאגט די גמרא ווייטער מען האט געזען אין די משנה בית שמאי אומרים ס'איז געווען א מחלוקת בית שמאי בית הלל בית שמאי האבן געזאגט אז א מיידל קען נאר ממאן זיין איין מאל, בית הלל האבן געזאגט אפילו אפאר מאל אויך, האבן בית שמאי געזאגט ניין, אין בנות ישראל הפקר, נאר וואס אלא ממאנת וממתנת, די מיידל איז ממאן, נאכדעם ווארט זי עד שתגדיל ביז זי ווערט גרויס, און נאר נאכדעם ותמאן ותנשא איז זי נאכאמאל ממאן, פרעגט די גמרא פארוואס דארף זי נאכאמאל ממאן זיין, והא מיאנה חדא זימנא, זי האט דאך שוין ממאן געווען, אמר שמואל, זאגט טאקע שמואל, עד שתגדיל ותאמר רוצה אני במיאונים הראשונים, בית שמאי האלטן טאקע אז זי דארף צוויי מאל ממאן זיין, איין מאל אלס קטנה, און שפעטער ווען זי וואקסט אונטער, דארף זי זאגן טאקע אז די ערשטע מיאון איז געווען א גוטע מיאון, ווייל אז נישט, ווערט עס טאקע בטל, זי קען צוריקציען פון די מיאון. עולא אמר, עולא זאגט ניין, אוודאי א מיאון פון א קטנה הייסט א מיאון, נאר וואס, תרתי קתני, דא אין די משנה שטייט, צוויי באזונדערע זאכן, איין זאך זאגט די משנה, או שתמאן ותגדיל ותיארס, ס'טייטש בית שמאי לאזן נישט פאר א מיידל מאכן צוויי מאל מיאון, און ממילא זאגן די בית שמאי ס'דא צוויי פאטענטן, אדער מאכט זי איין מאל מיאון, און מען ווארט נאכדעם ביז זי ווערט עלטער, ביז זי ווערט א גדולה, און נאכדעם וועט זי נאכאמאל ווערן א ארוסה, פארוואס ווייל מען וועט נישט לאזן פארדעם, ווייל אז זי עט'ס נאכאמאל טוהן קען זי נאכאמאל מאכן מיאון, בית שמאי ווילן דאס נישט, און ממילא אדער ווארט זי ביז זי ווערט צוועלף, או שתמאן ותנשא לאלתר, ס'איז אויך דא א צווייטע פאטענט זאגן די בית שמאי. זי קען גראד חתונה האבן, פשט זי קען נאכן מיאון קען מען איר גראד חתונה מאכן, וואס טאמער מ'עט איר חתונה מאכן, מ'עט איר נישט לאזן זיין א ארוסה מ'עט איר גראד חתונה מאכן, און נאך די חתונה זאגן דאך די בית שמאי סתם אזוי העלפט נישט קיין מיאון, און דאס איז אן אנדערע פאטענט וויאזוי מען קען איר חתונה מאכן איידער זי ווערט א גדולה. פרעגט אבער די גמרא בשלמה עולא, היינו דקתני עד שתגדיל ותמאן ותנשא, ס'הייסט לויט עולא שטימט זעהר גוט די משנה, אז די משנה זאגט וואס איז די צווייטע פאטענט, ותנשא, אז זי האט גראד חתונה נאך די מיאון, עט זי נישט קענען נאכאמאל ממאן זיין, זאגן די בית שמאי איז טאקע א גוטע פאטענט, אלא לשמואל, אבער לויט שמואל'ס פשט, אז די משנה זאגט איין זאך, און בית שמאי האלטן אז די מיידל דארף מאכן צוויי מאל א מיאון, איינמאל אלץ קטנה איינמאל אלץ גדולה, אויב אזוי, עד שתגדיל ותאמר מיבעי ליה, וואלט געדארפט שטיין עד שתגדיל זי עט אונטערוואקסן ותאמר, און זי עט זאגן אז די ארגינעלע מיאון איז געווען א גוטע מיאון, נישט ותנשא, ווי קומט דא אריין ותנשא, נפקא מינה צו זי האט יא חתונה האט נישט חתונה, קשיא זאגט טאקע די גמרא, ס'איז שווער אויף שמואל.